בעזר השם יתברך, מסכת מועד קטן, דף י"ד, מיר הייבן אן דף י"ג עמוד ב' אונטן, די נייע פרק, די משנה, זאגט די הייליגע משנה, ואלו מגלחין במועד, דאס זענען מענטשן וואס מעגן זיך אפגאלן חל המועד, יעצט אזוי, פארוואס סתם אזוי א מענטש טאר זיך נישט אפגאלן חל המועד, לכאורה איז דאך לצורך הרגל, ס'איז לצורך המועד, זאל מען זיך מעגן אפגאלן, וועמיר זעהן די גמרא ס'איז דא א טעם אז נארמאל טאר מען זיך נישט אפגאלן, פון דעסוועגן איז דא אזעלכע ווי מען וועט יעצט זעהן די משנה וואס זיי מעגן זיך יא אפגאלן, פארוואס? ווייל היות וואס זיי זענען א אונס, זיי האבן זיך נישט געקענט אפגאלן פאר יום טוב, און נישט נאר זענען א אונס נאר יעדער ווייסט זענען א אונס, ממילא וועט זיך קיינער נישט אפלערנען פון זיי, און ממילא זיי מעגן זיך גאלן, זאגט די משנה ואלו מגלחין במועד די מעגן זיך גאלן, הבא ממדינת הים, איינער וואס קומט פון דערווייטענס ממדינת הים, וואס ער האט זיך נישט געקענט שערן ווייל ער איז ערשט יעצט אנגעקומען, און יעדער ווייסט אז ער קומט ממדינת הים, אזא איינער מעג זיך גאלן חל המועד, און די זעלבע זאך מבית השביה, איינער וואס איז געווען געפאנגען, והיוצא מבית האסורין, איינער וואס איז ארויס פון תפיסה, והמנודה שהתירו לו חכמים, איינער וואס איז געווען אין חרם, איינער וואס איז אין חרם טאר זיך נישט גאלן טאר זיך נישט שערן, איז אזא איינער וואס הערשט חול המועד האט מען אים ארויסגעלאזט פון חרם, ווייל ער האט זיך איבערגעבעטן, צו ווייל ער האט צוריק געצאלט א חוב צו וואס, איז אזא איינער האט זיך נישט געקענט שערן פאר יום טוב, יעצט מעג ער זיך שערן. וכן מי שנשאל לחכם והותר, און די זעלבע זאך, איינער וואס האט געמאכט א נדר זיך נישט צו גאלן זיך נישט צו שערן, און מען האט אים מתיר נדר געווען חול המועד, איי פארוואס האט ער זיך נישט מתיר נדר געווען פאר יום טוב, צו ווייל ער האט נישט געטראפן קיין חכם, אדער ווייל די חכם האט אים נישט געקענט מתיר זיין, איז אזא איינער מעג זיך אויך אפשערן חול המועד, און ווייטער זאגט די משנה והנזיר. א נזיר מעג זיך אויך אפשערן חול המועד. וואסערע נזיר רעדט מען דא? איז פשטות וואלט מען געקענט זאגן אז נזיר מיינט א פשוטע נזיר וואס זיינע נזירות ענדיגט זיך, שטייט אין די תורה ווען ס'ענדיגט זיך די ימי נזירות דארף מען זיך אפגאלן, איז דא זאגט די משנה אז א נזיר וואס ענדיגט זיך די ימי נזירות חול המועד מעג זיך אפשערן, אזוי וואלט מען געקענט זאגן. פון דעסוועגן רש"י לערנט אנדערש, רש"י זאגט אז נזיר דא מיינט אז איינער וואס איז א נזיר וואס איז טמא געווארן א טמא מת, א נזיר וואס ווערט טמא דארף אנהייבן נאכאמאל די ימי נזירות פון אנפאנג, און פאר ער הייבט אן פון פארניי פון פריש די נזירות שערט ער זיך אפ גאלט ער זיך אפ, פון אזא נזיר רעדט מען דא. פארוואס טאקע האט רש"י אנגעכאפט דווקא אזא נזיר נישט א פשוט'ער נזיר וואס האט זיך געענדיגט די ימי נזירות, וועמיר שוין זעהן. ווייטער זאגט די משנה והמצורע מטומאתו לטהרתו, ס'טייטש א מצורע וואס ווערט טהור וואס די נגע גייט אוועק די כהן איז אים מטהר חול המועד, דארף ער זיך דאך אויך א א חלק פון די סדר הטהרה איז אז ער דארף זיך אפגאלן, איז ווען דאס געשעהט חול המועד מעג ער זיך אפשערן, יעצט רש"י לערנט אז מטומאתו לטהרתו איז נישט נאר מצורע נאר ס'איז אויך נזיר, ס'טייטש והנזיר והמצורע מטומאתו לטהרתו, און דערפאר זאגט טאקע רש"י א נזיר איז אזוי ווי מ'האט יעצט געשמועסט אז א נזיר וואס איז טמא געווארן און ער האט אנגעהויבן די נזירות פון אנפאנג, פארוואס? ווייל די משנה זאגט מטומאתו לטהרתו, דאס מיינט א נזיר מטומאתו לטהרתו. על כל פנים, זאגט די משנה ווייטער, ואלו מכבסין במועד, סתם א מענטש טאר זיך נישט אפוואשן בגדים חל המועד, מ'עמיר אויך זען די גמרא די טעם, און ס'איז דא אזעלכע וואס מעגן יא. ווער מעג יא? ווייטער זאגט די משנה הבא ממדינת הים, איינער וואס קומט פון דערווייטנס, ער האט נישט געהאט קיין צייט, ער האט נישט געקענט וואשן פאר יום טוב, ומבית השביה, איינער איז געווען געפאנגען, והיוצא מבית האסורין איינער וואס גייט ארויס פון תפיסה, ומנודה שהתירו לו חכמים, איינער וואס גייט ארויס פון חרם, איז בשעת מ'איז אין חרם טאר מען נישט וואשן די בגדים, יעצט חל המועד מעג ער וואשן, וכן מי שנשאל לחכם והותר, איינער וואס האט געמאכט א נדר נישט צו וואשן בגדים, און יעצט חל המועד האט מען אים מתיר געווען, ווייטער, מטפחות הידיים, דאס טייטש א טאשן טיכל וואס מ'וואשט זיך די הענט בשעת'ן עסן, עס ווערט כסדר שמוציג, ס'איז נישט שייך דאס צו וואשן פאר יום טוב, ווייל ס'ווערט שמוציג נאכאמאל און נאכאמאל דארפסט כסדר אויסוואשן, איז דאס מעג מען וואשן חול המועד, ומטפחות הספרים, דאס טייטש איינער וואס שערט האט געהאט אזא שפעציעלע שמאטע וואס מען פלעג לייגן וואס די האר פלעג פאלן אויף דעם, מ'האט עס געלייגט אזוי אויף די אקסלען, איז דאס אויך די שמאטע מעג מען וואשן, רעדט זיך פארשטייט זיך ביי אן אופן וואס מען מעג שערן חול המועד, אזוי מ'האט פריערט געזען ס'איז דא כל מיני אופנים וואס מען מעג שערן, איז אזא שערער נוצט דאך א שמאטע, ס'איז דאך שמוציג ס'ווערט כסדר שמוציג, מעג מען עס אויסוואשן טאמער מען דארף עס האבן, ווייטער ומטפחות הספג, דאס איז א האנטוך וואס מען נוצט אין א בית המרחץ, וואס ווייטער מען דארף דאס כסדר וואשן, און ממילא מעג מען עס וואשן חול המועד ס'איז נישט שייך דאס צו וואשן פאר א יום טוב, ווייטער זאגט די משנה הזבים והזבות והנדות והיולדות, וואס גייט ארויס פון זיי זיבה כסדר, זיי מאכן כסדר שמוציג די בגדים, מעגן זיי אויך וואשן חול המועד, וכל העולין מטומאה לטהרה, איינער וואס טובל'ט זיך און דארף אויך טובל'ען די בגדים, איז מעג מען אויך טובל'ען בגדים חול המועד, הרי אלו מותרין, זיי מעגן, ושאר כל אדם אסורין, און סתם א מענטש טאר זיך נישט נישט אפשערן און אויך נישט וואשן די בגדים. זאגט די הייליגע גמרא, מען האט יעצט געזען ושאר כל אדם אסורין, פרעגט די גמרא פארוואס טאקע ושאר כל אדם מאי טעמא אסורין, פארוואס סתם א מענטש טאר זיך נישט אפגאלן און וואשן די בגדים חול המועד, וואס איז די פראבלעם? ס'איז לצורך המועד. ענטפערט די גמרא כדתנן, אזוי ווי מ'האט געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין תענית, אנשי משמר ואנשי מעמד, סיי די כהנים די לוויים וואס זיי האבן א משמר זיי דארפן טון די עבודה בית המקדש, און סיי די אנשי מעמד וואס זיי זענען די ישראלים וואס דאווענען אז די קרבנות זאלן נתקבל ווערן לרחמים ולרצון, און זיי זענען אסורים לספר ולכבס, זיי טארן זיך נישט שערן, זיי טארן נישט וואשן די בגדים, די גאנצע וואך וואס זיי טוען די עבודה די גאנצע וואך פון די מעמד, אבער ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת, דאנערשטאג מעג מען שוין יא, אלץ שבת קומט א שבת מען מעג זיך גרייטן אויף שבת, ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי אלעזר, איז אויף די משנה זאגט רבה בר בר חנה אמר רבי אלעזר, מאי טעמא, וואס איז טאקע די טעם, כהנים, זיי האלטן אינמיטן א משמר, פארוואס זאל מען זיך נישט טארן שערן, פארוואס זאל מען זיך נישט טארן וואשן די בגדים, זעלבע זאך די אנשי מעמד, פארוואס נישט? כדי שלא יכנסו למשמרתן כשהן מנוולין. זאגט ער אזוי, דער טעם איז, ווייל חזל האבן געוואוסט אז טאמער מען וועט לאזן זיך וואשן די בגדים און זיך שערן אינמיטן א משמר אינמיטן א מעמד, עט יעדער ווערן פויל, יעדער עט אפשטופן, וואס דארף איך מיך זיך שערן פון פריערט און אנקומען אין בית המקדש א געשוירענע, כ'על זיך שערן דארט, דערפאר האבן זיי געזאגט ניין, נישט דא, דארט שערט מען זיך נישט, ביסט שוין דארט, מען וואשט שוין נישט קיין בגדים, עט זיך יעדער גרייטן בעצייטנס און אנקומען נארמאל ווי א מענטש, הכי נמי, זאגט די גמרא דא אויך חול המועד כדי שלא יכנסו לרגל כשהן מנוולין, מען האט נישט געוואלט אז יעדער זאל ווערן פויל און חול המועד וועט ווערן די צייט וואס מען שערט זיך און מען מאכט די כביסה די לאנדרי, ניין חזל האבן דאס נישט געוואלט און מילא האט מען געזאגט חול המועד טאר מען דאס נישט טון, אזוי עט זיך יעדער גרייטן נארמאל אויף יום טוב. זאגט יעצט די גמרא בעי רבי זירא, האט רבי זירא געפרעגט אן איבעיא, אבדה לו אבידה ערב הרגל, ס'טייטש וואס איז די דין טאמער איינער האט עפעס פארלוירן ערב יום טוב? ס'טייטש ער איז געווען פארנומען גאנץ ערב יום טוב, ער האט נישט געהאט קיין צייט זיך צו שערן ער איז געווען א אונס, וואס איז די דין צו אזא איינער מעג זיך אויכעט שערן חול המועד צו נישט? און רבי זירא איז מסביר דא די ספק כיוון דאניס מותר, פון איין זייט קען מען זאגן ער איז געווען א אונס, אז ער איז א אונס מעג ער זיך שערן חול המועד, או דילמא אדער אפשר נישט, כיוון דלא מוכחא מילתא לא, וואס טייטש די אלע דוגמאות פון די משנה איז מוכח פון די זאך פון די מציאות אז דער מענטש האט זיך נישט געקענט שערן פאר א יום טוב ס'טייטש הבא ממדינת הים מבית השביה היוצא מבית האסורין יעדער ווייסט וואס איז געווען די מעשה מיט די איד פארוואס ער האט זיך נישט געקענט שערן פאר חול המועד און במילא חול המועד מעג ער זיך שערן אבער דא איינער סתם געווען א אונס אלץ א פערזענליכע סיבה ער האט עפעס פארלוירן קיינער האלט נישט מיט און במילא אפשר דא זאגט מען ניין אפילו דו ביסט טאקע א אונס אבער ס'איז נישט מוכחא מילתא, דערפאר טארסט דיך נישט שערן. אזוי האט רבי זירא געפרעגט אן איבעיא. אמר אביי, האט אביי געענטפערט, יאמרו, כל הסריקין אסורין, סריקי בייתוס מותרין. ס'טייטש אזוי, די גמרא אין פסחים ברענגט א ברייתא, וואס שטייט דארט אין די ברייתא אז סריקין, סריקין איז טייטש מצות מיט בילדער אויף דעם, נעמען א מצה און אריין קראצן אין דעם, מצייר זיין אין דעם א בילד, זאגט די ברייתא מ'טאר דאס נישט מאכן אויף פסח, פארוואס? ווייל ס'נעמט צייט צו מאכן די בילד, און מ'איז חושש, חזל זענען חושש, אז די מצה עט נחמץ ווערן, און במילא טאר מען דאס נישט טון. פארציילט דארט די ברייתא, אז ס'איז געווען א בעקער, וואס האט געהייסן בייתוס, בייתוס בן זונין, ער איז געקומען צו די חכמים, פרעגן אז ער האט א מצה, וואס ער האלט מ'מעג יא מאכן א בילד אויף דעם, וויאזוי? ער האט געהאט א דפוס, אזא סארט שטעמפל, א מאלד, וואס מ'האט געגעבן א פרעס ארויף אויף די מצה, וואס די בילד איז געשען אין א רגע, און במילא אויף אזא אופן האט ער געוואלט וויסן, צו מען מעג יא מאכן א בילד אויף א מצה ווייל דאס נעמט נישט קיין צייט ס'נעמט נאר א רגע, האבן חזל דארט געענטפערט חכמים האבן געענטפערט, יאמרו כל הסריקין אסורין סריקי בייתוס מותרין, ס'טייטש מען קען נישט מתיר זיין אזא זאך פארוואס? ווייל איינער וועט גיין אין געשעפט ער וועט גיין אין בעקעריי און ער וועט זעהן א מצה מיט א בילד עט ער פרעגן וואס פשט מ'האט מתיר געווען אלע מצות מיט בילדער זאגסטו מ'טאר נישט פונקט די מצות מעג מען יא? א מענטש וועט נישט וויסן אז יא נארמאל טאר מען נישט ווייל ס'נעמט צייט, די מצות מעג מען ווייל ס'האט גענומען א רגע, א מענטש קען נישט מאכן די חשבונות, א מענטש ווייסט נישט איז נישט מוכח פון די מצה וויאזוי מ'האט עס געמאכט, איז במילא נישט דא קיין היתר צו עסן סריקין פסח, צו מאכן אזעלכע מצות מיט בילדער, און במילא מיט דעם ענטפערט אביי איז די זעלבע זאך ביי אבדה לו אבידה ערב הרגל, איינער וואס האט געהאט א אונס פאר יום טוב איז טאמער מ'וועט מתיר זיין פאר אים זיך צו שערן, עט יעדער וועלן וויסן כל הסריקין אסורין סריקי בייתוס מותרין, ס'טייטש פארוואס קיינער טאר נישט און ער מעג יא, און במילא זאגט אביי טאקע נישט דא אזא זאך, מען לאזט נישט זיך שערן פאר קיינעם חוץ די פאר דוגמאות וואס מען האט געזען אין די משנה וואס דארט איז דא א סיבה וואס מען מעג. פרעגט אבער רב זירא צוריק צו אביי ולטעמיך אויב אזוי לויט דיר, הא דאמר רב אסי אמר ר' יוחנן, מ'עט זען דף יח רב אסי זאגט נאך בשם ר' יוחנן, אז כל מי שאין לו אלא חלוק אחד, איינער וואס האט נאר איין בגד, און ער וואשט אויס די בגד, יעצט ווערט עס שמוציג חול המועד, איז אזא איינער מותר לכבסו בחולו של מועד, ער מעג עס וואשן חול המועד ווייל ער האט נישט קיין צווייטע דאס איז זיין איינציגסטע בגד, איז התם נמי, דארט אויך קענסטו זאגן יאמרו, כל הסריקין אסורין סריקי בייתוס מותרין, דאס קענסטו אויך זאגן, אויף וואס עפעס לאזט מען אזא איינער וואשן זיינע בגדים, קיינער ווייסט נישט ער האט נאר איין בגד, מען א מענטש זעט ווי איינער וואשט בגדים, עט ער זאגן וואס עפעס ער מעג און קיינער טאר נישט, אלא מאי זאגט רב זירא, מ'איז נישט חושש אויף דעם וואס מענטשן וועלן זאגן, איז לכאורה די זעלבע זאך ביי א מענטש וואס איז נאנס געווארן און האט זיך נישט געקענט שערן, זאל מען אים אויך זיך לאזן שערן חול המועד? ענטפערט אביי ניין, די קשיא איז נישט קיין קשיא, ווייל הא איתמר עלה, דארט ביי די איינער וואס האט נישט קיין בגדים נאר איין בגד, איז דא א סיבה פארוואס מ'האט מתיר געווען פאר אים זיך צו וואשן חול המועד, ווייל מ'זעט טאקע, יעדער ווייסט אז ער האט נאר איין בגד, פארוואס? ווייל אמר מר בר רב אשי, איזורו מוכיח עליו, זיין גארטל איז מוכיח אויף אים. ס'איז די סדר געווען אמאל אז מ'איז געגאנגען אזא בגד, אויף די בגד איז מ'געגאנגען א גארטל, און אויף דעם איז מען געגאנגען אזא מאנטל. יעצט, ווען מ'האט זיך געוואשן די בגד, אזא איינער וואס האט נאר איין בגד, איז דארף דאך גיין עפעס אנגעטון בשעת וואס ער וואשט די בגד. און וואס טוט ער? אזוי לערנט רשי, ער האט גענומען די אויבער בגד, די אויבער מאנטל, ער האט עס אנגעטון, און ער האט געטראגן די גארטל אויף דעם, כדי עס זאל זיך נישט עפענען, ווייל דאס איז יעצט זיין איינציגסטע בגד, און ס'איז נישט א נארמאלע זאך צו טראגן א גארטל אויף דעם, און במילא יעדער וואס זעט אים מיט דעם גארטל אויף די מאנטל, ווייסט אליין אז די סיבה פארוואס ס'איז אזוי, איז ווייל ער וואשט יעצט זיין איינציגסטע בגד, און במילא דאס איז די איינציגסטע זאך וואס ער טראגט. איז מיט דעם זאגט אביי פאר אים איז נישט שווער פון די היתר וואס מ'לאזט אזא איינעם מיט א בגד צו וואשן זיינע בגדים, מה שאין כן א מענטש וואס איז א אונס, א פערזענליכע אונס, ער האט זיך נישט געקענט שערן פאר יום טוב, אזא איינער אוודאי איז מען נישט מתיר זיך צו שערן חול המועד, פארוואס? ווייל ס'דא א חשש, יאמרו כל הסריקין אסורין סריקי בייתוס מותרין, מענטשן וועלן זאגן וואס עפעס פונקט אים לאזט מען זיך שערן? זאגט די גמרא, רב אשי מתני, רב אשי האט געלערנט די שקלא וטריא אביסל אנדערש, אז בעי רב זירא, רב זירא האט געפרעגט אביסל א אנדערע בעיא אומן, שאבדה לו אבידה ערב הרגל מאי? ס'טייטש ער האט נישט געפרעגט זיין איבעיא ביי סתם א מענטש וואס האט געהאט א אונס, נאר ביי א אומן, ווי רש"י זאגט א דוגמא, למשל א ספר, איינער וואס שערט, וואס די גאנצע שטאט קען אים, און די גאנצע שטאט דרייט זיך ביי אים ערב יום טוב, יעדער גייט זיך שערן ערב יום טוב, און ער האט געהאט אן אונס, ער האט זיך נישט געקענט שערן ערב יום טוב, ווייל ער האט עפעס פארלוירן, און די גאנצע שטאט האט מיטגעהאלטן אז ער האט עפעס פארלוירן, פארוואס? ווייל יעדער דרייט זיך ביי אים. די שאלה איז דא וואס איז א אונס וואס יעדער האלט מיט, מאי וואס די דין? כיוון דאומן הוא, מוכחא מילתא, דא יעדער האלט מיט, איז אפשר ווייסט יעדער ס'איז א אונס אזא איינער מעג זיך שערן חול המועד, או דלמא, כיוון דלא מוכחא מילתא כי הנך לא, אדער אפשר ניין, ווי נישט ווי, טאקע די שטאט דרייט זיך ביי אים, אבער ס'איז נישט אזא מין דבר מפורסם אזוי ווי די דוגמאות מען האט געזען אין די משנה, אזוי ווי איינער וואס קומט פון מדינת הים אדער איינער וואס איז געפאנגען אדער איינער וואס איז געווען אין תפיסה, מילא אפשר דא איז אנדערש, תיקו זאגט די גמרא די איבעיא בלייבט שווער, זאגט די גמרא ווייטער, מען האט געזען אין די משנה, ממדינת הים, אז איינער וואס קומט ממדינת הים מעג זיך שערן חול המועד, זאגט די גמרא מתניתין דלא כרבי יהודה, אונזער משנה איז נישט ווי רבי יהודה, דתניא, האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר, הבא ממדינת הים לא יגלח מפני שיצא שלא ברשות, רבי יהודה זאגט, איינער וואס קומט ממדינת הים פון דערווייטענס טאר זיך נישט שערן חול המועד, ווייל שיצא שלא ברשות, וואס טייטש ער איז געגאנגען פון זיך אליין, ס'איז נישט קיין אונס, ער האט נישט געמוזט גיין, ער איז געגאנגען, ביסט אוועק געפארן פיין, האסט געהאט א שיינע חופש, א שיינע וועקעישן, ביסט צוריק געקומען, מיינט נישט אז דו מעגסט זיך יעצט שערן חול המועד, אזוי זאגט רבי יהודה, און אין די משנה זעט מען נישט אזוי די משנה נישט ווי רבי יהודה, אמר רבא, זאגט יעצט רבא, ניין.

מעג ער זיך שערן, דא איז נישטא קיין מחלוקת זאגט רבא, לא נחלקו, ווי איז יא די מחלוקת צווישן די תנא פון אונזער משנה און רבי יהודה, זאגט רבא די מחלוקת איז אלא להרווחא, א מענטש וואס איז א שיינע עושר, נאר וואס ער וויל מאכן נאך געלט, איז ער איז געפארן אויף ביזנעס יעצט קומט ער צוריק ער האט געמאכט נאך געלט, דא איז די שאלה, מר מדמי ליה כלשוט, איז רבי יהודה וואס מ'האט געזעהן רבי יהודה פון די ברייתא האלט אז די מענטש איז פונקט ווי איינער וואס גייט אויף חופש, וואס גייט אויף וועקעישן, ער איז צוריק געקומען, האסט נישט געדארפט בעצם גיין, האסט נישט הייסט נישט קיין אונס האסט נישט געמוזט און במילא אזא איינער טאר זיך נישט שערן חול המועד און מר אונזער משנה האלט מדמי ליה כלמזונות אז ווי נישט ווי דאס איז אויף מזונות אויף פרנסה אפילו טאקע ער האט שוין געלט און במילא אזא איינער זאגט די משנה מעג זיך יא שערן דארט איז די מחלוקת צווישן די משנה און רבי יהודה מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף רבא פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא אמר רבי רבי האט געזאגט נראין דברי רבי יהודה כשיצא שלא ברשות ודברי חכמים כשיצא ברשות אז ס'קוקט מיר אויס זאגט רבי אז די הלכה איז ווי רבי יהודה אז מ'טאר זיך נישט שערן ווען איינער גייט שלא ברשות, ס'טייטש ער גייט פון זיך אליין, ער איז נישט געצווינגען צו גיין, אבער די הלכה איז ווי די חכמים מ'מעג זיך יא שערן ווען מ'גייט ברשות, וואס טייטש ווען מ'מוז גיין, ווען מ'גייט בהכרח, ווען ס'איז נישט דא קיין ברירה, איז אזוי זאגט רבי, די גמרא וויל פארשטיין וואס מיינט דא רבי, זאגט די גמרא מאי שלא ברשות, וואס מיינט רבי מיט דעם שלא ברשות? אילימא לשוט, אז מיר וועלן זאגן שלא ברשות מיינט שפאצירן, וועקעישן, חופש, דאס מיינט שלא ברשות, און אויף דעם זאגט רבי אז די הלכה איז ווי רבי יהודה אז אזא איינער וואס גייט אויף לשוט אזא איינער טאר זיך נישט שערן, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא והא אמרת דברי הכל אסור, רבא האט דאך יעצט געזאגט אז ווען מען גייט לשוט, מען גייט סתם ארום פארן די וועלט, מען קומט צוריק, איז יעדער מודה אז מען טאר זיך נישט שערן, און וואס פשט הלכה איז ווי רבי יהודה? קען נישט זיין. ואלא נאר, וועסטו מיר זאגן אז ל אז שלא ברשות מיינט למזונות, איינער וואס גייט אויף פרנסה, קען אויך נישט זיין, ווייל והא אמרת דברי הכל מותר, רבא האט דאך געזאגט אז ווען איינער גייט למזונות איז יעדער מודה אז ער מעג זיך שערן חול המועד. אלא נאר, זאגט די גמרא פשיטא להרוויחא, מוז מען אוודאי זאגן אז שלא ברשות מיינט איינער וואס האט געלט און ער גייט מאכן נאך געלט, און ביי אזא ציור וואס זאגט רבי אז נראין דברי רבי יהודה אז די הלכה איז ווי רבי יהודה, מען טאר זיך נישט שערן ווען מען גייט להרוויחא, אויב אזוי זאגט די גמרא אימא סיפא, זיי מיר מסביר וואס רבי זאגט שפעטער, נראין דברי חכמים כשיצא ברשות, אז ווען איינער גייט ברשות, ווען איינער האט נישט קיין ברירה ער מוז גיין, דארט איז די הלכה ווי די חכמים, איז מאי ברשות, וואס מיינט דא ברשות, אילימא למזונות, הא אמרת דברי הכל מותר, טאמער ברשות מיינט למזונות, איינער וואס גייט אויף פרנסה, האסט דאך געזאגט אז אפילו רבי יהודה איז מודה ביי אזא ציור מען מעג זיך שערן. ואלא נאר, להרוויחא, נאר וואס דען ברשות מיינט להרוויחא, אבער האסט דאך יעצט געזאגט אז נישט, והא אמרת נראין דברי רבי יהודה בה, האסט דאך א רגע צוריק געזאגט אז להרוויחא ווען איינער גייט מאכן נאך געלט איז די הלכה ווי רבי יהודה, פלוצלינג זאגסטו די הלכה ווי חכמים, קען דאך אוודאי נישט זיין, נאר אוודאי איז מוכרח פון דעם, פון רבי'ס ווערטער, אז די מחלוקת צווישן רבי יהודה און די חכמים איז ביי אלע אופנים, סיי ביי לשוט, סיי ביי מזונות, סיי ביי להרוויחא, איבעראל האלט רבי יהודה אז מ'טאר זיך נישט שערן, און איבעראל האלטן די חכמים מ'מעג זיך יא שערן. ממילא לכאורה א ראיה פון די ברייתא דלא כרבא, וואס רבא האט געזאגט אז לשוט איז דברי הכל אסור, למזונות דברי הכל מותר, די מחלוקת איז נאר ביי הרוויחא, פון די ברייתא זעט מען נישט אזוי. זאגט די גמרא ניין. ס'מינעזשאן, הכי קאמר, האסט נישט פארשטאנען די ברייתא. ס'טייטש נישט פשט אז ווען רבי זאגט אין די ברייתא נראין דברי רבי יהודה און נראין דברי חכמים מיינט אז רבי רעדט נראין אז צו מיר קוקט אויס די הלכה ווי רבי יהודה איך האלט די הלכה ווי די חכמים ניין נישט דאס איז פשט נאר פשט איז נראין דברי רבי יהודה לרבנן כשיצא שלא ברשות וואס טייטש אז נישט נראין דברי רבי יהודה פאר מיך פארקערט צו די חכמים, די חכמים געפעלן רבי יהודה'ס שיטה, רבי יהודה וואס לאזט זיך נישט שערן, חכמים זענען אויך מודה מען טאר זיך נישט שערן ווען ס'איז שלא ברשות, וואס מיינט שלא ברשות ומאי ניהו לשוט, ווען מען גייט שפאצירן, ווען מען גייט סתם ארומפארן די וועלט, שאפילו חכמים לא נחלקו עליו, אלא להרוויחא, אבל לשוט, מודה ליה, ווען האלטן די חכמים אז מען מעג זיך שערן, להרוויחא, דארט קריגן זיך אויף רבי יהודה, אבער לשוט, איינער גייט סתם ארומפארן די וועלט? אוודאי דארט זענען די חכמים מודה מען טאר זיך נישט שערן. און די זעלבע זאך זאגט רבי פארקערט, ונראין דברי רבנן לרבי יהודה כשיצא ברשות, וואס טייטש די ווערטער פון די חכמים דאס אז די חכמים זאגן מען מעג זיך שערן, רבי יהודה איז אויך מודה דערצו ברשות וואס מיינט ברשות ומאי ניהו למזונות, ווען איינער גייט איינער האט נישט קיין געלט גייט אויף פרנסה, אוודאי מעג זיך שערן ביי אזא אופן, שאפילו רבי יהודה לא נחלק עליהם אלא להרוויחא, אבל למזונות מודה להו, ביי מזונות איז רבי יהודה מודה צו די חכמים אז מען מעג זיך שערן, דאס האט רבי געמיינט צו זאגן אז רבי יהודה איז מודה צו די חכמים אין א געוויסע פאל, די חכמים זענען מודה צו רבי יהודה אין א געוויסע פאל, ממש די ווערטער פון רבא. זאגט יעצט די גמרא ווייטער. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, קטן הנולד במועד, א קטן וואס ווערט געבוירן חל המועד, און ס'האט זיך געמאכט אמאל א קטן איז געבוירן געווארן מיט לאנגע האר, וואס האט מצער געווען, די האר האט עפעס מצער געווען דעם קטן, איז אזא קטן מותר לגלח במועד, מעג מען אים אפשערן חל המועד, שאין לך בית האסורין גדול מזה, פארוואס ווייל מען האט דאך געזען אין די משנה אז איינער וואס א יוצא מבית האסורין איינער וואס גייט ארויס פון תפיסה מעג זיך שערן, פארוואס? ווייל ער האט זיך נישט געקענט שערן פאר חול המועד, איז די זעלבע זאך, א קינד ווערט געבוירן חול המועד, ווען האט ער זיך געקענט שערן? ער איז דאך א יוצא מבית האסורין, ער איז דאך געווען ביי מאמען אין געדערעם פארדעם, און ממילא אזא קטן מעג מען אוודאי שערן, איז די גמרא מדייק, במועד אין, מעיקרא לא, וואס טייטש, פון די ווערטער פון שמואל זעט מען דא, אז דווקא א קטן וואס איז געבוירן חול המועד, אזא איינעם מעג מען שערן, אבער א קטן וואס איז געבוירן פאר חול המועד, ס'טייטש א קינד, טאר מען נישט שערן, נאר א בעיבי ממש וואס איז יעצט געבוירן מעג מען שערן אנדערש נישט, מתיב ר' פנחס, פרעגט ר' פנחס א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי, כל אלו שאמרו מותר לגלח במועד, מותר לגלח בימי אבלו, ס'טייטש די ברייתא זאגט די אלע וואס מעגן זיך שערן חול המועד, וואס מ'האט געזען אין די משנה, איז די אלע מעגן זיך אויך שערן ווען זיי זענען אבלים, ס'טייטש א אבל טאר זיך נישט שערן, אבער די יוצא מבית האסורין, די אלע זאכן וואס מ'האט געזען אין די משנה, מעג זיך א אבל אויך שערן. און ממילא, לכאורה קען מען מדייק זיין, הא אסור לגלח במועד, אסור לגלח בימי אבלו. אז די זעלבע איז פארקערט, ס'טייטש דאס שטייט נישט אין די ברייתא, די ברייתא שטייט נאר מותר לגלח במועד, מותר לגלח בימי אבלו. אבער מען קען מדייק זיין אז די זעלבע זאך, איינער וואס טאר זיך נישט שערן חול המועד, איז אזא איינער ווען ער איז א אבל טאר זיך אויך נישט שערן. אויב אזוי, ואי אמרת קטן, אית ביה פלוגתא. און טאמער דו זאגסט מיר, אז ס'דא א חילוק ביי א קטן, צווישן א בעיבי און א קטן, צווישן א קינד וואס איז געבוירן חול המועד און סתם א קינד, דהיינו אז א נייע בעיבי מעג מען שערן אבער א קינד וואס איז געבוירן פאר יום טוב טאר מען נישט שערן, אויב אזוי קומט אויס אז הוא הדין ביי א אבל, א קינד העט מען נישט טארן שערן נאר א בעיבי העט מען מעגן שערן, נאר א קינד וואס איז געבוירן אין די ימי אבלות אזא איינעם וועט מען מעגן שערן אבער פאר דעם נישט, קומט אויס נמצאת אבילות נוהגת בקטן, עסט מען זאגן אז ס'איז דא אבילות ביי א קטן, והתניא, מ'האט דאך געלערנט אין א ברייתא אז מקרעין לקטן מפני עגמת נפש, דא א ברייתא אז א קטן איז נישט דא קיין אבילות ביי אים פון דעסט וועגן רייסט מען קריעה פאר די קטן אלץ עגמת נפש מענטשן קוקן צו מען זעט ווי א קטן רייסט מען קריעה עס טוט שטארק וויי ס'רייסט דאס הארץ און ממילא אלץ עגמת נפש טוט מען דאס אבער נישט ווייל ס'דא אבילות ביי אים איז לכאורה א קשיא דו האסט דאך יעצט געזאגט אז ביי א קטן איז דא אבילות אמר רב אשי זאגט רב אשי וואסערע מין דיוק איז דאס מי קתני הא אסורין דילמא יש מהן אסור ויש מהן מותר, ס'טייטש דיין גאנצע דיוק איז נישט ריכטיג, אין די ברייתא איז סך הכל געשטאנען אז דער וואס מעג זיך שערן חול המועד מעג זיך אויך שערן אלס אבל, און טאקע פון דעם קענסטו מדייק זיין אז א בעיבי וואס מעג זיך שערן חול המועד מעגסטו אויך שערן אלס אבל, אבער קענסט נישט יעצט מדייק זיין פארקערט אז די אלע וואס טארן זיך נישט שערן חול המועד טארן זיך אויך נישט שערן אלס אבל, דהיינו אז א קטן וואס א קטן טאר מען נישט שערן חול המועד איז א קטן איז אויך דא ביי אים אבילות, ניין! די דיוק איז נישט ריכטיג, און מילא איז די קשיא נישט קיין קשיא. זאגט די גמרא א צווייטע נוסח, אמימר, ואיתימא רב שישא בריה דרב אידי מתני הכי, האבן געלערנט אביסל אנדערש, אז אמר שמואל, שמואל האט געזאגט קטן מותר לגלחו במועד, לא שנא נולד במועד, ולא שנא נולד מעיקרא, אז שמואל האט אנדערש געזאגט, נישט ווי מ'האט פריערט געזען, אז שמואל האט געזאגט נאר א בעיבי מעג זיך שערן, ניין, שמואל זאגט יעדע קינד מעג זיך שערן, סיי א קינד וואס איז געבוירן חול המועד, און סיי א קינד וואס איז געבוירן פאר א יום טוב, קינדער מעג מען שערן חול המועד. אמר רב פנחס, איז אויף דעם זאגט רב פנחס אף אנן נמי תנינא אז ער וויל א ראיה ברענגען צו שמואל פון די ברייתא אז וואס שטייט אין די ברייתא וואס מען האט יעצט געזעהן כל אלו שאמרו מותר לגלח במועד מותר לגלח בימי אבלו אז די אלע וואס מעגן זיך שערן חול המועד מעגן זיך אויך שערן אלס אבלים קען מען לכאורה מדייק זיין ווייטער די זעלבע דיוק וואס מ'האט יעצט געזען איז א טעות, פרובירט מען נאכאמאל מדייק זיין, אז הא אסורין לגלח במועד, אסורין לגלח בימי אבלו, אז די אלע וואס זענען אסור זיך צו שערן חול המועד, טאר מען זיך אויך נישט שערן אלס אבלים, און ממילא מיט דעם זאגט די גמרא איז א ראיה צו שמואל, ווייל אי אמרת קטן אסור, טאמער דו'סט זאגן נישט ווי שמואל, טאמער דו'סט זאגן אז א קטן טאר זיך נישט שערן, איז דא א פראבלעם, ווייל נמצאת אבילות נוהגת בקטן, ווייל אויב אזוי קומט אויס אז א קטן טאר זיך נישט שערן חול המועד, איז א סימן אז א קטן טאר זיך אויך נישט שערן אלס אבל, קומט אויס ס'איז דא אבילות ביי א קטן, ותניא האבן געלערנט א ברייתא אז ס'איז נישט אזוי אז מקרעין לקטן מפני עגמת נפש, נאר עגמת נפש איז דא ביי א קטן, נישט קיין אבילות, און אויף דעם אמר רב אשי, זאגט רב אשי די ראיה איז נישט קיין ראיה, מי קתני הא אסורין, דילמא יש מהן אסור ויש מהן מותר, ס'טייטש די דיוק איז נישט קיין ריכטיגע דיוק, שטייט סך הכל אין די ברייתא אז ביי די אופנים וואס מען מעג זיך יא שערן חול המועד מעג מען זיך אויכעט שערן אלס אבל אבער ס'מיינט נישט אז די אלע וואס טארן זיך נישט שערן חול המועד טארן זיך נישט שערן אלס אבל און ממילא איז נישט קיין ראיה צו שמואל. זאגט די גמרא ווייטער אבל אינו נוהג אבילות ברגל ס'טייטש א אבל ווען ס'קומט יום טוב איז זיך נישט נוהג דיני אבילות נישט יום טוב נישט חול המועד שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ושמחת בחגך און די גמרא איז מסביר אי אבילות דמעיקרא הוא, טאמער איז געווען א אבל פאר יום טוב און יעצט ווערט יום טוב, איז אתי עשה דרבים, ודחי עשה דיחיד, יום טוב ושמחת בחגך איז דאך א עשה דרבים, יעדער איז מחיוב בשמחת יום טוב, און אבילות איז א עשה דיחיד, רש"י ברענגט די פסוק אבל יחיד עשי לך, א פסוק אין נביא אין ירמיה, טוט זיך א געטועכץ אין די ראשונים, צו טאקע אבילות ס'איז א דאורייתא צו ס'איז א דרבנן תוס' רעדט דא דערפון אבער עכ"פ דאס איז פאר רבים דאס איז פאר יחיד איז די רבים די יום טוב איז דוחה די אבילות ווייטער ואי אבילות דהשתא הוא טאמער איז הערשט יעצט געווארן א אבל יום טוב אליין איז געווארן א אבל איז לא אתי עשה דיחיד ודחי עשה דרבים קומט נישט די עשה פון אבילות און דוחה די עשה פון יום טוב און פארשטייט זיך די עשה פון יום טוב בלייבט אויפן פלאץ און מ'איז נישט נוהג דיני אבילות פרעגט יעצט די גמרא, מנודה מהו שינהוג נידויו ברגל, א מנודה איינער וואס איז אין חרם, צו ער איז נוהג דיני חרם יום טוב צו נישט, ס'איז טייטש איינער וואס איז אין חרם האט אויך אסאך פון די דינים פון א אבל, די שאלה איז צו יום טוב איז זיך אויך נוהג די אלע דינים צו נישט. אמר רב יוסף, ברענגט רב יוסף א ראיה תא שמע פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, דנין דיני נפשות ודיני מכות ודיני ממונות, אז חול המועד איז בית דין דן סיי דיני נפשות סיי דיני מכות, און סיי דיני ממונות. רשי זאגט אז די ברייתא רעדט זיך חול המועד נישט יום טוב, איז רב יוסף מדייק, ואי לא ציית דינא משמתינן ליה, וואס טייטש אז פון דעם וואס מען זעט פון די ברייתא אז בית דין איז דן דיני ממונות, איז פשט אז מען פירט דין תורות, און וואס געשעט ווען מען פירט א דין תורה, וואס געשעט אז איינער פאלגט נישט בית דין, מען לייגט אים אריין אין חרם, און ממילא זעהן מיר דא אז בית דין קען אריינשטעלן א מענטש אין חרם חול המועד, זאגט רב יוסף ואי סלקא דעתך, אינו נוהג נידויו ברגל, טאמער דו וועסט מיר זאגן אז נישט דא דיני נידוי יום טוב, אז נישט דא דיני חרמות, די אלע דינים פון א מענטש אין חרם איז נישט נוהג ביום טוב, אויב אזוי, משומת ואתי מעיקרא אתי רגל דחי ליה, השתא משמתינן ליה אנן, אויב אזוי קען דאך נישט זיין, ווייל טאמער איינער וואס איז אין חרם קומט יום טוב ווערט אויס חרם, עט בית דין אריינלייגן א נייע מענטש אין חרם, איז דאך נישט מסתבר, מילא פון דאס אז מען זעט אז בית דין קען איינעם אריינלייגן אין חרם חול המועד, איז א ראיה אז יום טוב איז נישט דוחה דיני חרמות, נאר דאס איז שטערקער, ס'איז אנדערש ווי אן אבל, אבילות איז טאקע יום טוב דוחה, אבער נישט חרמות. אמר ליה אביי, פרעגט אביי פון רב יוסף, זאגט אביי וואס איז די ראיה דאס, ודילמא לעיוני בדיניה, ס'טייטש ווער זאגט קען זיין, שטייט טאקע אין די ברייתא מען פירט דין תורות, דיני נפשות, דיני מכות, דיני ממונות, יא! אבער נישט פשט מען לייגט אריין א מענטש אין חרם, פארוואס? ווייל מען פירט נישט אויס קיין פסק, וואס טייטש בית דין איז נישט אינגאנצן אפן חול המועד, נאר בית דין זיצט, מען איז מקבל עדות, מען הערט, מען איז מצדד לכאן לכאן, אבער די פסק דין? די פסק דין קומט ערשט ארויס נאך יום טוב, און במילא די זעלבע זאך חרמות לייגט מען נישט אריין נאך יום טוב מילא האסטו נישט קיין ראיה אז דיני נידוי דיני חרם זענען אויך דא יום טוב סקען זיין אז יום טוב ווערט עס בטל זאגט אביי דאי לא תימא הכי אביי ברענגט נאך א ראיה צו זיך אז די ברייתא רעדט נאר פון עיוני בדיניה נישט פון קיין פסק דין פארוואס ווייל אויב אזוי זאגט אביי טאמער זאגסטו נישט ווי מיר איז דיני נפשות דקתני הכי נמי דקטלין ליה און וואס טו מיר זאגן זאגט אביי, דו האסט מיר געוואלט זאגן, רב יוסף האט געוואלט זאגן, אז דנין דיני נפשות, דיני מכות, דיני ממונות, מיינט אלעס, מען פירט די דין תורות, מען לייגט אריין חרם, ס'פירט זיך א בית דין. זאגט אביי אזוי? דיני נפשות מיינט אויך, מען נעמט א מענטש, מען פסק'נט אפ און מען הרג'עט אים? קען דאך נישט זיין. פארוואס? ווייל והא קא מימנעי משמחת יום טוב. טאמער מען וועט הרג'ענען דעם בעל דין, מען הרג'עט איינער וואס איז חייב מיתה הרג'עט מען יום טוב, הרג'עט מען חול המועד, איז בית דין וועט נישט האבן קיין שמחת יום טוב. דתניא, ווייל מען האט געלערנט א ברייתא, רבי עקיבא אומר רבי עקיבא זאגט מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמין כל אותו היום, תלמוד לומר לא תאכלו על הדם, פון לא תאכלו על הדם דרשנט מען אז די טאג וואס מען הרגעט א נידון א בעל דין טאר בית דין נישט עסן, איז קען דאך נישט זיין אז בית דין וועט נישט קענען עסן חול המועד ווייל מען איז מבטל שמחת יום טוב, און מילא זאגט אביי איז א ראיה צו וואס איך האב געזאגט, אלא לעיוני בדיניה, הכי נמי לעיוני בדיניה, אז די ברייתא רעדט נישט פון ממש אויספירן דין תורות, פון פסק'נען, מען רעדט נאר פון די ערשטע חלק פון דין תורה, דאס טוט מען חול המועד, אבער אוודאי ארויסגעבן א פסק דין, און די זעלבע זאך אריינלייגן א מענטש אין חרם, דאס טוט מען נישט. אזוי זאגט אביי. אמר ליה, זאגט רב יוסף צו אביי, אם כן, נמצאת מענה את הדין. זאגט רב יוסף, קענסט דען אזוי זאגן, מען הייבט אן דין תורות און מען פסק'נט נישט, ביסט מענה את הדין, מענה את דינו, א מענטש וואס די וואס ווייסט נישט ער וואקלט זיך צו מען גייט אים הרג'ענען צו מען גייט אים נישט הרג'ענען ביי דיני נפשות, שטייט אין תורה ס'איז דא א לאו מען טאר נישט מענה זיין די דין מען טאר נישט אויסשלעפן סתם א דין תורה, אלא נאר זאגט ר' יוסף צו אביי דיין ראיה איז נישט קיין ראיה, דו האסט געוואלט א ראיה ברענגען אז מען פסק'נט נישט קיין מיתה חול המועד ווייל בית דין וועט נישט האבן קיין שמחת יום טוב, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל אתו מצפרא ומעייני בדיניה, ס'קען זיין אז אינדערפרי הערט מען צו די דין תורה, ועיילי ואכלי ושתו כולי יומא א גאנצע טאג קען מען עסן און טרינקען נארמאל, ווייל מ'האט נאכנישט ארויסגעגעבן קיין פסק, והדר אתו בשקיעת החמה, וגמרי לדיניה וקטלי ליה, און ממש פארן שקיעה געבט מען ארויס א פסק, און מ'הרג'עט אים, איז די ביסל פון פארן שקיעה ביז צום שקיעה דעמאלטס טאר טאקע בית דין נישט עסן, אבער דאס הייסט נאכנישט מ'איז מבטל שמחת יום טוב, און ממילא זאגט ר' יוסף צו אביי, ס'איז נישט קיין ראיה ווי דו האסט געזאגט, נאר פארקערט גאר, ס'איז א ראיה ווי איך האב געזאגט, אז די דין תורה'ס פירט מען יא אויס, און אז מען פירט אויס דין תורה'ס איז פשט מען שטעלט אריין מענטשן אין חרם, און אז מען שטעלט אריין מענטשן אין חרם איז א ראיה אז די דיני חרם די דיני נידוי זענען זיך אויך נוהג יום טוב, אזוי זאגט ר' יוסף. אבער למעשה, אביי פרובירט ברענגען א אנדערע ראיה אז ס'איז נישט אזוי, זאגט אביי אמר אביי תא שמע א ראיה פון אונזער משנה, שטייט ביי אונזער משנה ומנודה שהתירו לו חכמים, אז א מנודה איינעם וואס אין חרם שהתירו לו חכמים, אזא איינער מעג זיך שערן. יעצט ווי אביי פארשטייט וואס מיינט ומנודה שהתירו לו חכמים, אז יעדע מנודה יעדער וואס אין חרם שהתירו לו חכמים האט א היתר יום טוב זיך נישט נוהג צו זיין מיט דיני חרמות, ס'טייטש ער מעג זיך שערן, אזוי זאגט אביי איז א ראיה לכאורה אז יום טוב איז מען נישט נוהג איז זיך נישט נוהג דיני נידוי. זאגט די גמרא אמר רבא ענפערט רבא וואס עפעס? מי קתני שהתירוהו חכמים, אז חכמים האבן מתיר געווען, פאר יעדער וואס אין חרם, אז יום טוב איז נישט דא דיני חרמות, ניין! שהתירו לו חכמים קתני, מ'רעדט דא פון איין ספעציפישע מענטש, דאזל פייסיה לבעל דיניה ער האט געהאט א דין תורה, ער האט נישט געצאלט צו וואס בית דין האט אים אריין געלייגט אין חרם, למעשה האט ער מפייס געווען דעם בעל דין ואתא קמי דרבנן ושרו ליה, און מ'האט אראפ גענומען די חרם, אזא איינער וואס מ'נעמט אראפ פאר א מענטש די חרם חול המועד אזא איינער מעג זיך שערן, אבער ס'מיינט נישט אז יעדער איינער וואס אין חרם נעמט מען אראפ פון אים דיני חרם דיני נידוי חול המועד. זאגט די גמרא ווייטער, מצורע מהו שינהוג צרעתו ברגל, וואס איז די דין מיט א מצורע וויל יעצט די גמרא וויסן, א מצורע עס קומט אן יום טוב, ביי אבל האט מען דאך געזען אז אבל ווערט אויס אבל יום טוב, די שאלה איז וואס טוט זיך מיט א מצורע צו א מצורע אפשר זאגט מען אויך, עס קומט יום טוב, אויס מצורע, קענסט דיך גיין שערן, אריינקומען נארמאל אינעם מחנה, שפעטער נאך יום טוב וועסטו צוריק ווערן מצורע, איז דאך א ספק, אמר אביי, זאגט אביי תא שמע, כ'על דיר א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, ס'איז געשטאנען אין די משנה, והנזיר והמצורע מטומאתו לטהרתו, אז א מצורע וואס איז מטומאתו לטהרתו, וואס איז זיך מטהר, וואס ענדיגט די ימי מצורע, אזא איינער מעג זיך שערן, קען מען מדייק זיין, הא בימי טומאתו נהיג, אז יא, ווען ער ווערט אויס מצורע דעמאלט שערט ער זיך, אבער אינמיטן די ימי טומאה, בשעת ער איז א מצורע, איז נישט פשט יום טוב ווערט ער אויס מצורע, ער בלייבט מצורע, איז א ראיה פון אונזער משנה? זאגט די גמרא ניין, וואס א ראיה? לא מיבעיא קאמר, קען זיין די משנה איז לא מיבעיא, ס'טייטש לא מיבעיא בימי טומאתו דלא נהיג, נישט נאר סתם א מצורע, יעדע מצורע, ווען ס'קומט אן יום טוב ווערט ער אויס מצורע, אבל לטהרתו ניגזור, אבער פונדעסטוועגן וואלט געווען א הווא מינא אז א מצורע וואס ווערט טהור איז ביי אים איז נאך הארבער, ער קען זיך נישט שערן חול המועד, פארוואס? ווייל ניגזור שמא ישהה קרבנותיו, ווייל אפשר דא זאל מען גוזר זיין, די דין איז אז א מצורע שערט זיך די זיבעטע טאג, די אכטע טאג דארף ער ברענגען קרבנות, איז אפשר דא א חשש אז דער מצורע טאמער מען וועט אים שערן חול המועד, לאמיר זאגן די לעצטע טאג חול המועד, עט ער וועלן מארגן ברענגען די קרבנות, יעצט מארגן איז דאך יום טוב, שמיני עצרת, ס'איז שביעי של פסח, וואס מען טאר נישט ברענגען א קרבן יחיד יום טוב, מילא אפשר איז דא א חשש אז אזא מצורע וואס ווערט טהור טאר זיך דווקא נישט שערן, זאל נישט ארויסקומען קיין מכשול זאל נישט ברענגען קיין קרבנות יום טוב, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי, אבער קען אוודאי זיין אז יעדער מצורע מעג זיך שערן יום טוב. אמר רבא, מילא ברענגט רבא א אנדערע ראיה, תא שמע, שטייט אין א ברייתא, והצרוע, די פסוק זאגט והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, דרש'ט מען פון והצרוע, לרבות כהן גדול, אז א כהן גדול קען אויך זיין א מצורע, יעצט אזוי, והא כהן גדול דכל השנה כרגל לכולי עלמא דמי, וואס טייטש, פאר א כהן גדול איז יום טוב א גאנץ יאר, וואס טייטש יום טוב א גאנץ יאר, דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, כהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל, ס'טייטש נארמאל, סיי א כהן הדיוט טאר נישט מקריב זיין קרבנות בשעת ער איז א אונן בשעת ער איז א אבל, זעלבע זאך א ישראל טאר נישט שיקן קרבנות אין בית המקדש בשעת ער איז א אונן בשעת ער איז א אבל, ביי א כהן גדול איז נישט אזוי, א כהן גדול, בשעת ער איז א אונן בשעת ער איז א אבל, מעג מקריב זיין קרבנות, ער טאר נאר נישט עסן פון דעם, רש"י לערנט ארויס אין א פסוק, רש"י ברענגט די לימוד, אבער על כל פנים, זעהן מיר דאך דא אז אין א געוויסע בחינה איז ביי א כהן גדול יום טוב א גאנץ יאר. פארוואס? ווייל א ישראל וואס איז א אבל טאר נישט ברענגן קיין קרבנות, פון דעסט וועגן ווען ס'קומט יום טוב, אויס אבל, ער מעג יעצט ברענגן קרבנות, זעלבע זאך א כהן גדול, איז אויס אבל, א גאנץ יאר, א גאנץ יאר אויס אבל, א גאנץ יאר ווען ער איז א אבל מעג ער ברענגן קרבנות, פשט, ס'איז יום טוב פאר אים א גאנץ יאר, פון דעסט וועגן, אפילו לגבי קרבנות איז יום טוב א גאנץ יאר ער קען א גאנץ יאר ברענגן קרבנות, פון דעסט וועגן א מצורע קען ער זיין, שמע מינה איז געדרונגען פון דעם נוהג צרעתו ברגל, אז ס'איז דא אזא זאך א מצורע יום טוב ס'טייטש דיני מצורע איז אויך שייך יום טוב, שמע מינה איז א גוטע ראיה פון דאס מ'זעט אז ביי א כהן גדול וואס ביי אים איז יום טוב א גאנץ יאר פון דעסטוועגן קען ער זיין א מצורע, איז ביי סתם א מענטש איז אוודאי אויך שייך דיני מצורע יום טוב, יום טוב איז נישט דוחה דיני מצורע נישט פשט אז ס'קומט יום טוב קען מען זיך שערן אויס מצורע, אוודאי נישט אזוי.